שלום וברכה צו א מאשי מער. וועגן א שאלה פארוואס מצרים, עגיפטן, האט אפגעשטעלט, האט בלאקירט די גרענעץ צווישן עזה און זיך אליין, און מצרים, עגיפטן. סאו, ס'זענען דא טויזנטער און טויזנטער אראבער פון עזה וואס זענען געלאפן צו די גרענעץ פון צו מצרים, פון עזה און מצרים, סאו, די עזה גרעניצט זיך פון איין זייט מיט מדינת ישראל און פון די אנדערע זייט מיט מצרים, עזה זיצט צווישן די צוויי לענדער. יעצט די גרעניץ צו מצרים איז נישט סתם פארמאכט, נאר עגיפטן האט אפילו געברענגט מיליטער, זיי האבן אויסגעגאסן זאמד לענגאויס די גרעניץ און געברענגט פארגרעסערטע מיליטערישע כוחות וואס זאלן באוואכן די גרעניץ און זיכער מאכן אז קיינער פון עזה, גייט נישט ארויס פון דארטן און אריין קיין מצרים, ארויס פון עזה פון יענע זייט מיינט אריין קיין מצרים, און די שאלה איז פארוואס? מען רעדט דאך דא לכאורה פון ציווילע מענטשן, ציווילע מענטשן וואס מוזן אנטלויפן פון זייערע הייזער, איז דאך נישטא קיין ברירה ווייל חאמאס נוצט הייזער און שפיטעלער און סקולס, כל מיני פלעצער פון וואו צו שיסן מיסלס זיך צו באהאלטן, און סאו זיי האבן געדארפט אנטלויפן פון זייערע הייזער, פארוואס זאל זיי מצרים נישט אריין לאזן? און נישט נאר מצרים לאזט זיי נישט אריין, נאר מצרים האט אפילו, נעמט אונטער פארשידענע מיטלען, טוט כל מיני פעולות זיכער צו מאכן אז קיינער זאל חלילה זיך נישט דורך רייסן די גרעניצען זיך אריין שמוגלען קיין מצרים, און ס'זענען דא סטעיטמענטס וואס קומען פון די העכסטע פענסטער פון די מצרישע רעגירונג וואס מאכן עס קלאר אויכעט אז זיי זענען בשום אופן נישט מסכים און זיי וועלן נישט צולאזן אז די אראבער פון עזה זאלן אריינקומען קיין מצרים צו מדבר סיני, און דאס מאכט דאך אפילו שטערקער די שאלה ווייל מדבר סיני איז דא ריזיגע ריזיגע ליידיגע שטחים ווי לכאורה וואלט מען דארטן געקענט באזעצן יענע מענטשן, און די וועלט וואלט זיך שוין באזארגט מיט געלט. ס'איז דאך דא אסאך לענדער וואס זענען גרייט צו העלפן פאר הומאניטארישע צוועקן, די זעלבע לענדער וואס האבן ביז יעצט געשיקט געלט קיין עזה אפילו ווען זיי האבן געוואוסט אז א ריזיגע חלק ווערט גענוצט פאר טעראר טעטיגקייטן, איז די זעלבע לענדער וועלן דאך ווייטער שיקן געלט און מ'וועט קענען באקוועם פלאצירן די טויזנטער אראבער. אינעם מדבר סיני? וואס שטערט פאר מצרים? אין אנדערע ווערטער, פארוואס גייט זיי אזוי לעבן אז קיינער זאל דארט נישט אריינקומען? און די תירוץ אויף דעם איז, די הסבר איז אז חאמאס איז געבוירן געווארן אין מצרים, חאמאס קומט פון עגיפטן, מצרים האט זיי פון דארטן ארויסגעווארפן. איז כאמאס איז געבוירן געווארן אין די נײַנצן הונדערט און צוואַנציקער יארן מיט ארום הונדערט יאר צוריק אין מצרים און ס'איז געווען א חלק ס'איז ארויסגעוואקסן ס'איז א אפצווייג פון א גרעסערע אינטערנאציאנאלע באוועגונג וואס הייסט די מוסלים בראדערהוד די איסלאמישע ברודערשאפט די מוסלים בראדערהוד די ציל דערפון איז אריינצוברענגען איסלאם איבער די גאנצע וועלט. יעצט די די די איסלאמישע ברודערשאפט, די מוסלים די מוסלים בראדערהוד, ארבעט אויף זייער א קלוגן און ראפינירטן אופן. און די מהלך, די סטראטעגיע וואס די ארגאניזאציע נוצט איז אויפצובויען א סאושעל אינפראסטרוקטשור. ס'הייסט זיי שטעלן צו די רעליגיעזע און פשוט'ע געווענליכע באדערפענישן פון מענטשן, פון מוסולמענער איבער די גאנצע וועלט. זיי שטעלן אויף ארגאניזאציעס, מען שטעלט צו עסן, מען העלפט מענטשן טרעפן ארבעט, זיי שטעלן אויף סקולס, רעליגיעזע איסלאמישע סקולס, זיי בויען אויף מאסקס, זיי טוען עס איבעראל אין די גאנצע וועלט כהיום. אנגעהויבן האבן זיי אבער אין מצרים, אין עגיפטן. פאר לאנגע יארן האט די וועלט נישט געוואוסט וואס די אמת'דיגע כוונות פון די מוסלים בראדערהוד איז. פארוואס? ווייל געקענט האט מען זיי נאר לויט זייער מעשה. יא, יעדער האט פארשטאנען, א יעדער וואס האט אביסל אריינגעקוקט אין די גרופע האט פארשטאנען אז מען רעדט פון א פונדאמענטאליסטישע איסלאמישע גרופע, א באוועגונג. אבער נאך אלעם, על כל פנים אויף סמך פון וואס מען האט געזען, האבן זיי זיך אפגעגעבן נאר מיט, לאמיר זאגן אזוי, וואוילטעטיגע צוועקן. יא, זייערע שולעס, זייערע מאסקס, זענען געגאנגען אויף זייער אן עקסטרעמען שניט, זייער וועג פון וויאזוי זיי פארשטייען איסלאם איז אויכעט זייער א עקסטרעמע און מסוכנ'דיגע גרסה, אבער למעשה וואס מ'האט געזען פאר די אויגן איז אז זיי בויען אויף, זיי העלפן, זיי העלפן מוסולמענער איבער די גאנצע וועלט, טאקע נישט נאר מיט זייערע לאמיר זאגן רעליגיעזע געברויכן, נאר אויכעט מיט אנדערע זאכן וואס ס'פעלט זיך זיי אויס אין לעבן. אבער די ציל פון די קערפערשאפט פון די באוועגונג איז איבערצונעמען די וועלט, איבערצונעמען די וועלט און איינשטעלן אן איסלאמישע וועלט ארדענונג, און נישט סתם א איסלאמישע וועלט ארדענונג נאר טאקע זייער ברענד פון איסלאם וואס איז זייער זייער ראדיקאל. מיט אפאר יאר צוריק האט א געוויסע דזשורנאליסט פון די מדינת ישראל מידיע מיטן נאמען צבי יחזקאלי, ס'איז א בעל תשובה גראדע אויכעט, האט ער שטאמט פון איראק און ער קען נישט נאר גוט אראביש נאר ער פארשטייט אויכעט גוט צו די אראבישע מענטאליטעט און די אראבישע קולטור איז ער האט אינפילטרירט די מוסלים בראדערהוד ארגאניזאציע ער האט באזוכט פארשידענע פלעצער פארשידענע צענטערס פון זיי איבער יוראפ און אויכעט די פאראייניגטע שטאטן. ער האט געמאכט א, ער האט צוגעגרייט פאר דעם א גאנצע שטיקל ארבעט, ווי ער האט זיך רעפרעזענטירט אלס א געוויסער רייכער ביזנעסמאן מיט גרויסע וויכטיגע קאנעקשאנס אין ירדן, ער האט פאר דעם צוועק אפילו זיך געמאכט א גאנצע אידענטיטעט מיט קארפארעישאנס מיט זאכן, קיצור ער האט זיכער געמאכט אז די זאך זאל שטימען, און אויף דעם אופן איז ער אנגעקומען צו די הויעכע פענסטערס פון די מוסלים בראדערהוד אין יוראפ און אנדערע לענדער, און ער האט מיט זיי געכאפט שמועסן, און די שמועסן זענען רעקארדירט געווארן. און דארטן האבן יענע אפן געזאגט, מ'האט אפן גערעדט פון דעם אז מ'ווארט אויפן טאג ווען מ'וועט קענען טון תכלית, טון צו די זאך. ס'הייסט אלעס וואס זיי טוען יעצט איז א צוגרייטונג, ס'איז אויפבויען, אויפבויען די אינפראסטרוקטור, די גרייטקייט צו קענען איבערנעמען קודם יוראפ, דאס איז די ציל. זייער איינע פון די וויכטיגע צילן איז יוראפ, ווייל דארטן זעען זיך שוין. זיין עסטעבלישט מיט גוט אוועקגעשטעלט, און פארשטייט זיך אליין ווען ס'וועט אויספעלן, ווען די טאג וועט קומען וועט מען נוצן מאכט און וואס ס'פעלט נאר אויס כדי אנצוקומען צום ציל, אנקומען צום ציל אז יוראפ זאל ווערן איסלאמיש, ריין איסלאמיש, און זייער ברענד פון איסלאם. זייער ברענד פון איסלאם שטימט אפילו נישט מיט די גרסה פון איסלאם אין פארשידענע אנדערע מוסולמענישע לענדער, אריינגערעכנט עגיפטן. אריינגערעכנט טאקע מצרים. די מוסלים בראדערהוד איז ארויסגעטראגן געווארן און פון געזעץ ס'איז געווארן א אומגעזעצליכע באוועגונג אין עגיפטן אין מצרים נאך אין תשי"ד ניינטין פיפטי פאר די גייסטליכער חכם ס'טייטש דער ווער פון וועמען דער דער מענטש וואס האט אינספירירט די מוסלים בראדערהוד און אויך די שפעטער כאמאס איז געווען א שרעקליכער עקסטרעמיסט א ראדיקאל וואס חוץ דעם וואס ער איז געווען א אנטיסעמיט, א קלאסישער אנטיסעמיט פון די אמאליגע צייטן, ס'הייסט אז ער האט געגלייבט און ער האט דאן פארשפרייט כל מיני קאנספיראציע טעאריעס וועגן אידן, אריינגערעכנט די פראטאקאלן פון די זקני ציון וואס די וואס איז ארויסגעקומען אין רוסלאנד מיט בערך הונדערט יאר צוריק, ער האט געבויט אויף דעם זייער אסאך, ער האט געטענה'ט אז אידן דארפן אפגעווישט ווערן, אבער ער איז געווען נישט נאר אנטיסעמיט נאר ער איז אויך געווען א מסוכנ'דיגער ראדיקאל פאר די מעינסטריעם מוסלמענישע און אראבישע וועלט די סוף, ער האט געמאכט גרויסע צרות אין עגיפטן פאר די ארטיגע רעגירונג פאר די ארטיגע בירגער, זיין סוף איז געווען אז אין תשכ"ו ניינטין סיקסטי סיקס האבן האט די עגיפטישע רעגירונג אים ארעסטירט, געשטעלט פאר א משפט און געהאנגען. די נאכפאלגערס פון יענעם רעליגיעזן פאנאטיקער פון יענעם רוצח וועם מצרים האט געהאנגען מיט עטליכע צענדליגע יארן צוריק, זיי האבן א געוויסן יסוד וואס ווערט געברענגט אין קוראן און ווערט אויסגעברייטערט אין די ווייטערדע קאמענטאטארן אויף די קוראן, דאס איז די רעליגיעזע בוך יסודות'דיגע בוך פון די מוסלמענישע רעליגיע, און דארטן ווערט פארציילט א מעשה, א מעשה וואס איז אגב א היסטארישע פאקט, און דאס גייט צוריק צו די יארן ווען דער ווען דער גרינדער פון איסלאם מוכאמעד האט נאך געלעבט, און האט געפירט גרויסע מלחמות מיט די שבטים ארום און ארום, און די פלאץ ווי מוכאמעד האט זיך דעמאלטס געדרייט וואס איז היינט סאודי אראביע, איז די פלאץ איז דעמאלטס געווען באוואוינט מיט אראבישע שבטים, וואנדערדיגע שבטים, וואס זענען געווען עובדי עבודה זרה, אבער עובדי עבודה זרה פון עכט א געמיינעם סארט, מיין א חלק פון זייער עבודה זרה, אונז קען מען געוויסע שרעקליכע מנהגים התנהגות'ער זענען מיטגעקומען מיט די עבודה זרה למשל פון פון די פסוקים פון נ"ך ווייסט מען אונז פון די עבודה זרה פון מולך אז מען האט פארברענט קינדער פאר די עבודה זרה איז איינע פון די זאכן וואס זיי האבן געטון איז זיי האבן באגראבן טאמער די ערשטע קינד איז געווען א מיידל האט מען עס באגראבן לעבעדיגערהייט פאר די עבודה זרה וואס זיי האבן געדינט. בכל אופן איז מוחמד האט געפירט מלחמות מיט יענע שבטים. און איז געווען דארטן א שטאט ס'איז נאך היינט דא, ס'הייסט היינט הייסט עס מדינה, און ס'איז אין ס'איז אין סאודי אראביע, און ס'איז פון די וויכטיגסטע שטעט אין איסלאם, נאך מעקא מיין איך, כ'מיין די צווייטע פארהייליגטע שטאט נאך מעקא ביי די מוסלמענער איז מדינה, איז מדינה איז א שטאט וואס איז אויפגעבויט געווארן דורך אידן. זיי האבן גענומען די פלאץ, זיי זענען געווען ערד ארבעטערס. זיי האבן געקענט באארבעטן פעלדער און פלאנצן, פארזייען, די שבטים, להבדיל, די אראבישע שבטים ארום און ארום, זענען געווען וואנדערערס, אזוי ווי די בעדואינס היינט, זיי האבן זיך אפגעגעבן מיט פאשן שעפעלעך און אזעלכע זאכן, זיי האבן זיך נישט אפגעגעבן באמת מיט ערד ארבעט, די אידן יא, און די אידן האבן פארוואנדלט מדינה אין אזא לאקאלע גן עדן, אז אינמיטן דעם מדבר פונעם אראבישן האלב אינזל איז געווען איין שטח וואו ס'איז געוואקסן, וואו מ'האט געפלאנצט, איז די אידן זענען דארטן געווען גוט גוט אוועקגעשטעלט, איז מוחמד האט געבעטן יענע אידן זאלן אים העלפן אין איינע פון זיינע מלחמות מיט די שבטים וועם ער האט זיך געשלאגן, און די אידן האבן מחליט געווען, דאס איז געווען אינמיטן, מוחמד האט דעמאלטס געפירט אויכעט וויסטע העצעס און קעגן קעגן אידן בכלל, איז האבן די אידן מחליט געווען, געוויסע זאכן האבן זיי אים צוגעשטעלט אבער זיי אליין האבן זיך אפגעזאגט פון זיך באטייליגן אין יענע מלחמה. מוחמד איז זיי געווען א שונא, ער האט זיי געסטראשעט און ער האט געהעצט קעגן זיי, אין די מלחמה אליין גייען זיי זיך נישט באטייליגן, איז למעשה נאך יענע מלחמה האבן די האבן די האט דאס האט די מיליטער די קעמפערס פון מוחמד האבן דורכגעפירט א שרעקליכע שחיטה אויף יענע אידן פון מדינה, מ'דארף נישט אריינגיין אין די פרטים נאר ס'דא אסאך זאכן וואס יענע וואס מוחמד און זיינע מענטשן מוחמד האט כאילו באשטעטיגט. ער האט געזאגט אז פון הימל האט מען אים געזאגט אז דאס דארף מען טון מיט די אידן אז מען דארף זיי אויס'הרג'ענען און ער האט געזאגט וויאזוי און אסאך פון די זאכן זענען געווען ענדליך צו די זעלבע אפילו, וואס די אראבישע רוצחים פון עזה האבן יעצט געטון אין דעם פארגאנגענעם שמחת תורה. צוריק צו כאמאס, איז זענען זיי גערודפ'ט געווארן אין עגיפטן, מען האט אסאך פון זיי ארויסגעווארפן און פון לאנד, אנדערע זענען ארעסטירט געווארן און זיי האבן זיך איינע פון די פלעצער ווי זיי האבן זיך שטארק באקוועם געמאכט איז געווען אין. עזה. עזה איז דעמאלטס געווען אונטער מצרישע הערשאפט. עגיפטן האט באבאטעוועט אויף עזה ביז תשכ ז, נײַנצן הונדערט זיקסטי סעווען, און זיי האבן זיך דארטן באקוועם געמאכט און אויפגעבויט א נעטווארק, א נעץ, פון פארשידענע אנשטאלטן, און זיי האבן צוביסלעך אריינגעדרינגען אין אלע קערפערשאפטן, אין די סקולס, און זיי האבן אנגעהויבן איבערנעמען די, כ'גלייב, למשל פסיכאלאגיש האבן זיי איבערגענומען קאנטראל אויפן פלאץ. סאו און ווען די זעקס טאגיגע מלחמה האט אויסגעבראכן, וואס איז געווען ווי געזאגט אין תשכ ז, נײַנצן הונדערט זיקסטי סעווען, איז איינע פון די שטחים, איינע פון די פארמישט אין די מלחמה געווען, פון די עיקר שפילערס אין די מלחמה איז געווען מצרים, עגיפטן, ס'איז געווען נאך, ס'איז געווען סיריע און ירדן, מצרים איז אויך געווען א גרויסע שפילער, איז מדינת ישראל האט דורכאויס יענע מלחמה איינגענומען פון מצרים די מדבר סיני און אויך עזה. יעצט אביסל שפעטער, מיט א שיינע פאר יאר שפעטער, האב איז דורכגעפירט געווארן א שלום אפמאך צווישן מדינת ישראל און מצרים. אלס א חלק פונעם שלום אפמאך האט מדינת ישראל מסכים געווען צוריקצוגעבן פאר מצרים די שטחים וואס זי האט פון איר איינגענומען, די שטחים זענען געווען מדבר סיני און עזה. יעצט, מדבר סיני האט. מצרים צוריק גענומען, אבער עזה האבן זיי נישט געדארפט. מצרים האט נישט געוואלט עזה ווייל די פלאץ איז גארנישט האט זיי גארנישט געברענגט חוץ קאפ ווייטאג, ס'איז געווען פארפעסטעט מיט טעראריזם, ס'איז געווען א ארעמע נאכגעלאזטע פלאץ, און זיי האבן זיך זיי האבן זיך נישט געוואלט מטפל זיין דערמיט, האבן זיי געזאגט פאר מדינת ישראל זאל עס האלטן, און מדינת ישראל האט זיך געטראפן ווי מען זאגט אזוי ווי מיט א ביין אין האלז, ס'האט איינגענומען דעם שטח, און יענער וויל עס נישט צוריק נעמען, וואס טו איך דערמיט? מדינת ישראל האט זיך טאקע געבליבן מוטשענען מיט דעם שטח, די סוף איז געווען נאך, נאך אסאך יארן זענען דורך געגאנגען, מען איז אנגעקומען צו ניינטין ניינטי פייוו תש"נ יארן ווען ס'איז דורך געפירט געווארן א פרישע שלום צווישן מדינת ישראל און די די פארשטייערס פון די פאלעסטינער אראבערס, ווי מדינת ישראל האט אין פרינציפ מסכים געווען צו לאזן גרינדן א לאנד, א נייע לאנד וואס זאל הייסן פאלעסטינע, און א חלק פון די נייע לאנד פון די פאלעסטינע וואס וועט געגרינדעט ווערן אין אפאר שטאפלען, וועט עזה אויך זיין, עזה וועט זיין א חלק פון יענע פאלעסטינע, איז מדינת ישראל האט דעמאלטס איבערגעגעבן צוביסלעך די שליטה אויף עזה פאר די פאלעסטינער אויטאריטעט וואס איז דעמאלטס געגרינדעט געווארן. אין צוויי טויזנט און זעקס, תשס"ו, האט מדינת ישראל זיך ארויסגעצויגן אינגאנצן פון עזה, ארויסגענומען פון דארטן מיליטער, און איבערגעגעבן די בעלות פאר די פאלעסטינער אויטאריטעט. מיט א קורצע צייט נאכדעם זענען דארטן פארגעקומען צום ערשטן מאל געהעריגע וואלן, דעמאקראטישע וואלן, און אין די וואלן זענען געלאפן צוויי פארטייען, איינס איז געווען פאטאח, דאס איז געווען די פארטיי פון די פאלעסטינער אויטאריטעט, היינט איז די פארזיצער מאכמוד אבאס, געגרינדעט געווארן איז עס דורך יאסער עראפאט, און די פארטיי, עס זענען געלאפן נאך פארטייען, אבער די גרעסטע קאנקורענט צו פאטאח איז געווען. כאמאס, און כאמאס האט געווינען יענע וואלן, דאס זענען געווען לאקאלע עלעקשאנס פאר די, פאר א, אזוי ווי א לאקאלע מוניציפאליטעט, א לאקאלע מוניסיפעליטי פאר עזה, און כאמאס האט דארטן געזיגט, שטארק געזיגט. עס די גרעסטע פראבלעם מיט יענע וואלן איז געווען, נישט אזוי ווייט די פאקט אז כאמאס קומט, כאמאס וואס איז א טעראר גרופע וואס מצרים און מיט די צייט אויך מדינת ישראל האבן נאר געהאט צרות, דאס איז נישט געווען מסתמא די גרעסטע פראבלעם, אז די פאקט אז זיי האבן געזיגט, אז די פאקט אז זיי זענען אנגעקומען צום רעדל, צו די פירערשאפט פון עזה, די פראבלעם איז געווען אז מען האט נישט געקענט אפווארפן די וואלן, ווייל יעדער האט מסכים געווען, ס'איז געווען דארטן אבזערווירערס פון. די פון יוראפ און ס'איז געווען דרויסנדיגע אבזערווירערס וואס האבן מיטגעהאלטן די וואלן און אלע האבן מסכים געווען ס'איז געווען געהעריג דעמאקראטישע וואלן און זענען נישט געווען געפעלשט און די מציאות איז אז כאמאס'ל געווינען. איז עגיפטן האט אויף דעם ארויף פארהאקט די גרעניץ, די גרעניץ צווישן עזה און מצרים איז פון דארטן און ווייטער געווארן פארמאכט. און עגיפטן האט נישט אריינגעלאזט, נישט ארויסגעלאזט, כמעט קיין זאך, מיט געציילטע אויסנאמען, אזוי ווי ב ביי דיפאלט איז די גרעניץ פארמאכט. ס'איז אזוי געבליבן. ווי געזאגט, מיט ווייניג אויסנאמען און מיט מיט זייער שטרענגן קאנטראל, האט מען אריינגעלאזט און ארויסגעלאזט מענטשן און מאטריאל, אבער די גרעניץ איז פארמאכט. עגיפטן האט נישט אריינגעלאזט און נישט ארויסגעלאזט, האט נישט ארויסגעלאזט, בעסער געזאגט, נישט ארויסגעלאזט קיינעם פון עזה אריין צו איר טעריטאריע. און אין די יארן שפעטער, איז מצרים זיך געבליבן מוטשענען אבער מיטן זעלבן פראבלעם, חאמאס האט זיך באקוועם געמאכט אין עזה, זיי האבן זיך דארטן אויפגעבויט, און די ארגאניזאציע האט באוויזן צו אנקומען צו די פירערשאפט, צו זיצן ביים רעדל און פירן עזה, אבער ס'דא זייער אסאך אנדערע מענטשן נאך פון דעם וואס פאלגן נאך בערך די זעלבע אידעלאגיע ווי חאמאס, אדער זענען זיי דירעקט פארבינדן מיט חאמאס, אדער זענען זיי ארויסגעוואקסן אנדערע. פליגלען אנדערע ארעמעס פון די מוסלים בראדערהוד, און יענע האבן פרובירט, און פרובירן נאך אלץ, זיך באקוועם צו מאכן אין סיני. איז עגיפטן פירט שוין יארן לאנג א מלחמה כבידה מיט זיי, ס'דא כל מיני נעמען, אמאל רופן זיי זיך אייסיס, און אמאל רופן זיי זיך מיט אנדערע נעמען, אמאל רופן זיי זיך אזוי, באט די אונטערשטע שורה איז אז מען רעדט פון די זעלבע מענטשן וואס האבן די זעלבע אידעלאגיע. עגיפטן מוטשעט זיך זייער שטארק מיט זיי, ס'האט אסאך מאל געדארפט דורכפירן מיליטערישע אקציעס, אויסגעליידיגט געוויסע געגנטער, באזעצטע געגנטער, ווייל ס'איז געווארן צו שטארק פארפעסטעט מיט די ראדיקאלן וואס פאלגן נאך די אדער יענע גרופע, נישק'חילוק וואס די נאמען פון די גרופע איז, אבער די אונטערשטע שורה איז אז ס'פירט צוריק צו די זעלבע ראדיקאלע געדאנקען פון די זעלבע וואס האבן אינספירירט חאמאס. די מציאות איז ס'זענען דורכגעפירט געווארן אויספרעגן, די לעצטע איז דורכגעפירט געווארן ממש מיט א פאר חדשים צוריק, לגבי ווער ס'וואלט געווינען, קיין וואלן זענען נישט אפגעהאלטן געווארן שוין יארן, צווישן פאטאח און חאמאס נישט אין עזה און נישט אין די שטחים פון יהודה ושומרון ווי די בעה"ב איז די פאטאח, פאטאח איז געבליבן דארטן בעה"ב און ס'זענען נישט דורך געפירט געווארן דארטן קיין וואלן. עס זענען דא פארשידענע תירוצים וואס מאחמוד עבאס די פארזיצער פון פאטאח זאגט פארוואס ער פארופט נישט קיין וואלן הגם ער האט שוין אפאר מאל צוגעזאגט אז ער וועט און אבער זייטיגע צוקוקערס אבזערווירערס זענען איבערצייגט אז די סיבה איז ווייל ער האט מורא אז כאמאס עט געווינען, כאמאס עט געווינען סיי אין עזה און אפילו אין די שטחים, און אויספרעגן וואס זענען דורכגעפירט געווארן ווייזן אז איבער העלפט זאגן אז אין אפענע וואלן וואלטן זיי געשטימט פאר כאמאס איבער פאטאח. מצרים טרעפט זיך יעצט אין א ערנסטע דילעמא, פון איין זייט איז דא א גרעניץ פון עזה צו זיי, און לכאורה וואלטן זיי געדארפט אריינברענגען דארטן די מוסלמענער, זיי זענען דאך מוסלמענער אויכעט, און זיי טענה'ן אז מען דארף עפעס טון וועגן זיי, וועגן די מענטשן פון עזה, זיי זינגען דעם ניגון עכ"פ, אבער למעשה, און זיי האבן אנגעגרייט אויכעט גאנצעטע טראקס פון הילפס מיטלען וואס זענען, לאמיר זאגן, גרייט אריין געטראגן צו ווערן צו עזה, אבער די פשוט'סטע און גרינגסטע זאך, עפענען די גרעניצן אריינלאזן די מענטשן פון עזה, אין סיני און דארטן זיך מטפל זיין מיט זיי, קעיר נעמען פון זיי און זייערע געברויכן, דעס זענען זיי נישט נאר נישט גרייט צו טון, נאר זיי נעמען שארפע דראסטישע מיטלען זיכער צו מאכן אז ס'וועט געשען נישט. זיי פארמאכן די בארדער און זיי מאכן עס נאך מער באפעסטיגט, און זיי טראגן אהין מיליטערישע כוחות זיכער צו מאכן אז יענע קענען זיך אפילו נישט דורכרייסן די גרעניץ. די לפנים, ווי מ'זאגט, די ניגון וואס קומט ארויס פון די עגיפטישע רעגירונג איז אז מען קען נישט טון אזא זאך, מען קען נישט לאזן מענטשן פארטריבן ווערן פון זייערע היימען און זיי באזעצן אין סיני, סאו מ'לייגט זיך עפעס נישט אויפן שכל, אבער דאס זענען די אפיציעלע סטעיטמענטס וואס די עגיפטישע רעגירונג זאגט, ווייל דעם אמת קענען זיי נישט זאגן, אבער אין מער פארמאכטערע פארומס און אומאפיציעל הערט מען א אנדער ניגון, מען הערט אמת'דיגע ווערטער וואס יעדער איינער ווייסט איז אמת נאר די עגיפטישע רעגירונג קען עס נישט זאגן הויך, און איך וועל דא ציטירן אויף ענגליש וואס איינער א הויכראנגיגע באאמטע אין די עגיפטישע רעגירונג האט געענטפערט פאר א צווייטן וואס האט אים געפרעגט אומאפיציעל ווי מען זאגט אף די רעקארד פארוואס זיי לאזן נישט אריין די אראבערס פון עזה צו זיך, די תשובה איז לאמיך זאגן אויף ענגליש קודם אר יו אוט אוו יור מיינד? יו וואנט אידזשיפט הו אלרעדי העז עי טערעריסט אינסורדזשענסי פראבלעם אין סיני טו אפן בארד אוער בארדערס טו כאמאס? דהיינו ביסט אראפ פון זינען, אונז האמיר שוין אזוי אויכעט א פראבלעם מיט די איסלאמישע ראדיקאלן וואס מ'מוטשעט מען זיך שוין יארן לאנג און זיי האבן זיך באקוועם געמאכט אין געוויסע נקודות אין סיני און זאל מען יעצט נאך אריינלאזן כאמאס אויכעט דארטן און און אונז דילמיר שוין מיט די פראבלעמען פון די פלאג פון די מוסלים בראדערהוד שוין צענדליגע יארן. אונז האמיר גע אונז ליידמיר מוטשעמיר זיך מיט אייסיס און מיט די אנדערע אפצווייגן און קרוי נאנטע קרובים פון די מוסלים בראדערהוד זאל מען זיך יעצט טרעפן נאכאמאל מיט הונדערטער טויזנטער א פרישע אזעלכע כמו אייסיס אדער ממש אייסיס אנהענגערס. סאו דאס איז די תשובה. איז כאמאס איז בעצם געבוירן געווארן אין מצרים אין עגיפטן און מען רעדט פון מוסלמענער זיי פארשטייען. נישט נאר די שפראך, אראביש, זיי פארשטייען אויכעט די נואנסעס, זיי ווייסן אויכעט וואס ווען איינער זאגט דארטן א ווארט אויף אראביש, וואס ער מיינט דערמיט צו זאגן. איז עגיפטן האט זיך געמוטשעט מיט כאמאס און מיט די מוסלים בראדערהוד פריער און שפעטער, און זיי האבן פרובירט מיט אלע כוחות זיי ארויסצויאגן פון זיך, איז פשוט אז זיי צוריק ארייננעמען יעצט ווען יענע זענען שוין אינדרויסן, אויף דעם זענען זיי נישט גרייט. ברכה און הצלחה.